בעזרת השם יתברך, מסכת קידושין דף עיין ז, מיר הייבן אן דף עיין ז עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, די משנה דא גייט דן זיין בענין חללים, איז קודם כל דארף מען פארשטיין וואס איז די חילוק צווישן א זונה און א חללה, יעצט מען רעדט נישט דא פון סתם א זונה לענין אנדערע זאכן מען רעדט דייקא לכהונה, פשט אין תורה שטייט אז א כהן טאר נישט חתונה האבן נישט מיט קיין גרושה נישט מיט קיין זונה נישט מיט קיין חללה, וואס איז די חילוק צווישן א זונה און א חללה? איז א זונה דאס איז א פרוי וואס האט געוואוינט מיט א פסול נישט קיין פסול כהונה, פשט א פרוי לאמיר זאגן א בת ישראל האט געוואוינט מיט א ממזר, אדער זי האט געוואוינט מיט איינע פון די עריות, אדער זי האט געוואוינט מיט א גוי, איז טאמער זי האט דאס געטון ווערט זי א זונה, און א זונה טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן, א זונה איז פון די פסולי כהונה. יעצט וואס איז דאס א חללה? איז א חללה איז שייך צוויי אופנים, קודם כל איז דא א פרוי וואס איז אליין געווארן א חללה, דהיינו א פרוי וואס האט געוואוינט מיט איינע פון די פסולי כהונה, לאמיר זאגן א גרושה אדער א זונה אדער אלמנה לכהן גדול וואס האט געוואוינט מיט א כהן, איז ווערט זי מיט דעם א חללה, איז א חללה אליין האט סתם אזוי אן איסור אז זי טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן, און זעלבע זאך טאמער זי איז א בת כהן טאר זי נישט עסן קיין תרומה, דאס איז איין וועג וואס א פרוי קען ווערן א חללה. חוץ פון דעם, טאמער א כהן האט געוואוינט מיט איינע פון די פסולי כהונה, לאמיר זאגן א כהן האט חתונה געהאט מיט א גרושה, איז די קינדער זענען אויך חללים. יעצט, דער דין אז די קינדער פון די פסולי כהונה זענען חללים, פשט אז א כהן האט חתונה מיט א גרושה די קינדער זענען חללים, איז ווי מיר זעען דא אין די משנה, ביי די זכרים ציט זיך דאס לעולם ועד, פשט לאמיר זאגן א כהן האט געוואוינט מיט א גרושה, עס איז געבוירן געווארן א זון, איז די זון א חלל, יעצט אז די זון העט וואוינען מיט א צווייטע פרוי, נישט קיין חילוק ווער די פרוי איז, צו זי איז א בת ישראל, צו זי איז א חללה, נישט קיין חילוק מיט וועם מען האט חתונה געהאט, דער זון דער חלל האט חתונה געהאט מיט א צווייטע פרוי, איז אלע קינדער וואס ווערן געבוירן דא, זענען אויך חללים, און די זעלבע זאך דער זון'ס זון, דער זון'ס זון, אזוי לעולם ועד ציט זיך דער דין. אבער, ביי די מיידלעך איז אנדערש, פשט, וואס איז טאמער, א כהן האט חתונה מיט א גרושה, עס ווערט געבוירן דא חללים, זונען מיט טעכטער, איז די זונען זענען חללים, די טעכטער זענען אויך חללים, אבער וואס איז טאמער די טאכטער האט יעצט חתונה מיט א געהעריגע ישראל וואס איז נישט קיין חלל, איז דא די קינדער זענען מער נישט קיין חללים, איז דאס גייען מיר זעהן די ערשטע דין די משנה, זאגט די משנה, בת חלל זכר, א טאכטער פון א חלל, פסולה מן הכהונה לעולם, איז פסול מן הכהונה, פשט זי איז א חללה לעולם, לעולם איז טייטש, ס'ציט זיך לעולם ועד, פשט נישט קיין חילוק צו דער חלל, איז א זון פון א כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א גרושה, אדער איז א זון פון אן אנדערע חלל, אדער א זון פון אן אנדערע חלל, פשט אפילו ס'איז דא צען דורות חללים, די טאכטער פון, די טעכטער פון די אלע חללים זענען חללות, זיי טארן נישט חתונה מיט קיין כהנים, זיי טארן נישט עסן קיין תרומה. יעצט, וואס איז אבער טאמער ישראל שנשא חללה, א געהעריגע ישראל האט חתונה געהאט מיט א חללה, איז דא איז אנדערש, דא איז בתו כשרה לכהונה, דא זענען די טעכטער שוין מער נישט קיין חללות, איז די טאכטער מער נישט קיין חללה מעג זי חתונה מיט א כהן און זי מעג עסן תרומה, וואס איז אבער פארקערט חלל שנשא בת ישראל, א חלל האט חתונה בת ישראל איז ביתו פסולה לכהונה איז דא זענען די טעכטער יא חללות ווי מען האט פריערט געזען, יעצט בעצם די משנה חזר'ט זיך דא איבער, מען האט דאך שוין פריערט געזען דאס, די משנה האט אנגעהויבן בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם, פארוואס דארף די משנה נאכאמאל זאגן חלל שנשא בת ישראל ביתו פסולה לכהונה, איז וועט מען זען אין די גמרא אז טאקע עס איז איבעריג, נאר היות וואס די משנה האט געזאגט ישראל שנשא חללה ביתו כשרה, זאגט שוין אויך די משנה דערצו פארקערט חלל שנשא בת ישראל ביתו פסולה. זאגט יעצט די משנה ווייטער רבי יודא אומר בת גר זכר כבת חלל זכר, פשט רבי יודא האלט אז די זעלבע שפיל וואס מען זעט דא ביי חללים טוט זיך אויכעט אפ ביי גרים, פשט א גר, א גיורת, טאר נישט חתונה מיט א כהן ווייל זי האט א דין פון א זונה, איז רבי יודא האלט אז דאס איז אויך א זאך וואס ציט זיך פון זינען און נישט פון טעכטער, פשט לאמיר זאגן א גר האט געהאט א זון איז די זון אויכעט א גר,

מעג יא חתונה האבן מיט א כהן? פשט לויט רבי אידא איז וועלכע סארט גיורת טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן? דייקא א מיידל וואס איר טאטע איז א גר, אדער איר טאטע'ס טאטע איז א גר און אזוי ווייטער, אבער טאמער די מאמע איז א גיורת און די טאטע איז א ישראל האט נישט די טאכטער א דין פון א גיורת די טאכטער מעג יא חתונה האבן מיט א כהן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב קריגט זיך. ר' אליעזר בן יעקב האלט, ישראל שנשא גיורת איז ביתו כשרה לכהונה, וגר שנשא בת ישראל, ביתו כשרה לכהונה, אבל גר שנשא גיורת איז ביתו פסולה לכהונה, אחד גר ואחד עבדים משוחררים, אפילו עד עשרה דורות, עד שתהא אמו מישראל. פשט, ר' אליעזר בן יעקב זאגט טאקע א לאנגע לשון, אבער ער קריגט זיך אויף איין נקודה מיט רבי אידא. רבי אידא האט מען געזען האלט, אז יעדע מיידל וואס איר טאטע איז א גר, אפילו די מאמע איז א ישראלית, האט די מיידל אויך א דין פון א גיורת, ס'גייט אלס נאכן טאטן, די מיידל טאר נישט חתונה מיט א כהן. ר' אליעזר בן יעקב האלט אז נישט קיין חילוק צו די טאטע איז א גר און די מאמע איז א ישראלית, אדער די מאמע איז א גיורת און די טאטע איז א ישראל, איז אלעמאל מעג די טאכטער חתונה האבן מיט א כהן, נאר ווען נישט, נאר טאמער סיי די טאטע און סיי די מאמע זענען גרים, אדער בני גרים, איז דעמאלטס טאר די טאכטער נישט חתונה האבן מיט א כהן. קומט אויס לויט ר' אליעזר בן יעקב אז טאמער א גר האט חתונה א גיורת און ס'ווערט געבוירן קינדער און די קינדער האבן אויך חתונה מיט אנדערע פרויען וואס זיי זענען אויך טעכטער פון א גר מיט א גיורת, פשט גרים מישן זיך אויס איינער מיטן צווייטן, איז אפילו צען דורות זאלן זיך ציען וועט קיינער נישט טארן חתונה מיט א כהן, ווען וועט זיך די קייטל ברעכן? ווען וועט שוין ענדליך א טאכטער מעגן חתונה מיט א כהן? טאמער איינער פון די משפחה עט חתונה האבן מיט א ישראל, אדער א מיידל האט חתונה מיט א ישראל, אדער א גר האט חתונה מיט א ישראלית, דעמאלטס איז די טאכטער וואס וועט געבוירן ווערן עט מעגן חתונה מיט א כהן. ר' יוסי אומר, ר' יוסי איז נאך מער מיקל, ר' יוסי זאגט אף גר שנשא גיורת, ביתו כשרה לכהונה, אפילו א גר האט חתונה מיט א גיורת, איז די טאכטער אויכעט כשר לכהונה. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען די משנה, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. אז די טאכטער פון א חלל א זכר איז פסול מכהונה לעולם, לעולם האט מען געשמועסט מיינט אז אפילו א חלל האט געהאט א זון, די זון איז אויך א חלל, האט געהאט אן אייניקל, די אייניקל איז אויך א חלל, און די אייניקל האט געבוירן א טאכטער, איז די טאכטער פסול לכהונה, די שאלה אבער איז מאי לעולם, וואס האט אויסגעפעלט דער לעולם, פארשטייט זיך א חלל האט א זון איז די זון א חלל, און זיין זון איז אויך א חלל, איז פארשטייט זיך אלע טעכטער פון חללים האבן א דין פון א חללה, און זיי טארן נישט חתונה מיט א כהן, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז דא דא א חידוש, ווייל מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט מידי דהוה אמצרי ואדומי, מה להלן לאחר שלשה דורות, אף כאן נמי לאחר שלשה דורות, פשט א גר מצרי ואדומי, איז האט מען געזען צוויי דורות טאר נישט חתונה האבן מיט אידן אבער די דריטע דור מעג יא, וואלט איך אפשר געמיינט אז ביי חללים איז אויך אזוי אז די דין חלל ענדיגט זיך ביים דריטן דור, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי נאר ס'ציט זיך לעולם, זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין משנה ישראל שנשא חללה אז טאמער א ישראל האט חתונה מיט א חללה דעמאלטס. זענען די קינדער מער נישט קיין חללים, פרעגט די גמרא מנא הני מילי ווי ווייסט מען אז די דין חללי חלל דאס ציט זיך נאר ביי זכרים נישט ביי נקבות, ענטפערט די גמרא אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל נאמר כאן, ס'שטייט ביי א כהן גדול וואס האט חתונה מיט איינע פון די פסולי כהונה ולא יחלל זרעו בעמיו אז די קינדער זענען חללים, ונאמר להלן, און ס'שטייט ביי א כהן וואס זיין פרוי איז געשטארבן, לא יטמא בעל בעמיו, אז שטייט דארט אז טאמער דער כהן האט חתונה געהאט מיט די פרוי באיסור פשט לאמיר זאגן א כהן הדיוט האט חתונה געהאט מיט א גרושה, איז טאר ער זיך נישט מטמא זיין פאר איר, אבער על כל פנים, מה להלן זכרים ולא נקבות, אזוי ווי ביי די ענין פון טומאה, אז א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין למת.

האט טאקע א דין פון א חלל, אבער די טעכטער, טאמער זיי וועלן חתונה האבן מיט געהעריגע ישראלים און זייער קינדער זענען מער נישט קיין חללים. איי פרעגט די גמרא, אלא מעתה, נאכדעם וואס דו האסט די גזירה שווה, נאכדעם וואס דו האסט א דרש אז דער דין חלל ציט זיך נאר ביי זינען נישט ביי טעכטער, איז זאג אז סתם אזוי ס'איז נישטא א דין חלל ביי טעכטער, בתו של כהן גדול תשתרי, פשט א כהן גדול וועט וואוינען מיט א אלמנה, אדער מיט א גרושה, זאג אז די טעכטער זענען נישט קיין חללים, ווייל מ'האט דאך געמאכט א גזירה שווה נאר זין נישט טעכטער, זאגט די גמרא ניין, ווייל מי כתיב בנו, זרעו כתיב לא יחלל זרעו בעמיו, אין פסוק שטייט לא יחלל זרעו בעמיו איז משמע אז אלע קינדער זענען חללים סיי די זינען און סיי די טעכטער, און ממילא מוז מען טאקע זאגן אז די כהן וואס האט חתונה מיט די גרושה אדער מיט די אלמנה, איז אלע זין און אלע טעכטער זענען חללים, אבער ביים נעקסטן דור איז די זינען טאקע עלן ציען די חללשאפט ווייטער, אבער די טעכטער נישט, טאמער די טעכטער האבן חתונה מיט כשר'ע אידן איז זייער טעכטער עלן שוין זיין כשר, איי פרעגט די גמרא בת בנו תשתרי, פשט, האסט געברענגט א גזירה שווה, וואס פון די גזירה שווה האט מען געזען זכרים ולא נקבות, האט מען געפרעגט אויב אזוי ווען א כהן האט חתונה מיט א גרושה, זאל די טעכטער זיין מותר? האט ער געזאגט ניין, לא יחלל זרעו בעמיו. איז אויב אזוי זאגט די גמרא פיין. זאג, אז א כהן וואס האט חתונה מיט א גרושה, איז טאקע אלע קינדער זענען חללים, לא יחלל זרעו בעמיו, סיי די זין און סיי די טעכטער זענען אלע חללים. אבער יעצט, אויפן נעקסטן דור, זאג אז די זונען זענען חללים די טעכטער נישט. פשט, וואס איז טאמער די כהן האט חתונה מיט א גרושה זי האט געבוירן א זוהן, די זוהן האט חתונה מיט איינעם זי האט געבוירן קינדער, איז זאג, יעצט ביי די אייניקלעך, די יונגלעך וועלן זיין חללים די מיידלעך נישט. און ס'איז דאך נישט אזוי, ווי מיר האבן געזען אז א זון וואס איז א חלל איז אלע זיינע קינדער זענען אויך חללים, פארוואס? זאג אז אלע זיינע קינדער ווענדט זיך די יונגלעך יא די מיידלעך נישט? זאגט די גמרא ניין, ווייל כתיב לא יחלל זרעו מקיש זרעו לו, מה הוא בתו פסולה אף בנו בתו פסולה, פשט אז שטייט לא יחלל זרעו זרעו איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי ווערטער, זרע שלו, זיינע קינדער פשט די תורה האט מקיש געווען דעם כהן אַליין, דער כהן וואָס האָט געטאָן די עבירה, מיט זיין זון, אַז אַזוי ווי ער אַליין, זענען אַלע זיינע קינדער חללים, ווייל שטייט לא יחלל זרעו בעמיו, די זעלבע זאַך ביי זיין זון, איז אַלע זיין זונס קינדער זענען אויך חללים. אויב אַזוי, זאָגט די גמרא בת בתו תיתסר, איז זאָג די זעלבע זאַך ביי די טעכטער, זיי מקיש דעם טאָכטער פונעם כהן צום כהן, אַז אַזוי ווי דער כהן, זענען אַלע זיינע קינדער חללים, איז די טאָכטערס קינדער זענען אויך חללים, און מען האָט דאָך געזען אַז ס'איז נישט אַזוי. זאגט די גמרא ווייל אם כן גזירה שווה מאי אהני ליה, טאמער דו'סט זאגן אז אלע די טאכטערס קינדער זענען אויך חללים, איז וואס האט אויפגעטון מיט די גזירה שווה? איז ווייל מ'האט א גזירה שווה מוז מען טאקע דאס טיילן, אז ווען עס קומט צו זונען, דארט איז מען מקיש דעם זון צום טאטן, אז דער זון דער חלל האט די זעלבע דין ווי דעם טאטן, אזוי ווי דער טאטע'ס קינדער זענען אלע חללים, דער זונ'ס קינדער זענען אויך אלע חללים. אבער פון די גזירה שווה לערנט מען ארויס אז די טאכטער איז מען נישט מקיש צום טאטן, פשט די טאכטער אליין איז אוודאי א חללה, אבער איר קינדער טאמער זי'ט חתונה מיט א ישראל איז איר קינדער זענען מער נישט קיין חללים. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה און מען האט דאס בעצם אויסגעשמועסט אין די משנה, די משנה חזר'ט זיך איבער, די משנה האט איבערגעחזר'ט אז חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה, און די גמרא פרעגט גראד, הא תנא ליה ברישא, די משנה האט שוין געזאגט אז בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם, ענטפערט טאקע די גמרא די תירוץ וואס מען האט אויסגערעדט אין די משנה, אז איידי דתנא רישא ישראל שנשא חללה, תנא נמי סיפא חלל שנשא בת ישראל, פשט ס'איז טאקע אן איבעריגע ציור. זאגט יעצט די גמרא, מתניתין דלא כרב דוסתאי בן יהודה, אונזער משנה איז נישט כשיטת רב דוסתאי בן יהודה, דתניא, ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא רב דוסתאי בן יהודה אומר, כשם שבני ישראל מקווה טהרה לחללות, אזוי ווי אידן בני ישראל זענען א מקווה טהרה פאר חללות, פשט אזוי ווי מ'האט דאך יעצט געזען א חללה וואס האט חתונה מיט א געהעריגע ישראל איז די קינדער זענען מער נישט קיין חללים, פשט די ישראל האט גע'כשר'ט דא די קינדער, איז רב דוסתאי בן יהודה האלט, כך בנות ישראל, מקווה טהרה לחללים, ר' דוסתאי בן יהודה האלט אז טאמער א חלל עט גיין חתונה מיט א בת ישראל איז די קינדער זענען מער נישט קיין חללים, פשט ס'ציט זיך נישט ווייטער. מאי טעמא דר' דוסתאי בר' יהודה, וואס איז טאקע די טעם פון ר' דוסתאי בן יהודה ענטפערט די גמרא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק לא יחלל זרעו בעמיו, און ווי רש"י זאגט בעמיו איז א לשון יחיד ס'וואלט געקענט שטיין בעממיו א לשון רבים, און אז שטייט בלשון יחיד איז פשט בעם אחד הוא דמיחל, בשני עממים אינו מיחל, פשט די דין חללה איז נאר ווען ס'איז פון איין פאלק, פשט ווען א חלל האט חתונה מיט א חללה דעמאלטס טאקע זענען אלע קינדער חללים, אבער וואס איז טאמער א חלל האט חתונה מיט א געהעריגע בת ישראל, דעמאלטס קוקט מען עס אן ווי שני עממים, ס'איז צוויי אנדערע סארט פעלקער פשט די קינדער זענען מער נישט קיין חללים. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ווי מ'האט פריערט געזען לא יחלל זרעו, אז טאמער א כהן גדול וואוינט מיט איינע פון די פסולי כהונה זענען די קינדער חללים, איז אין לי אלא זרעו, ווייס איך אז די קינדער זענען חללים, היא עצמה מנין, פשט א כהן גדול וואס וואוינט מיט א אלמנה, ווי ווייסט מען די אלמנה אליין ווערט אויך א חללה? יעצט, רשי פרעגט וואס טייטש ווי ווייס איך די אלמנה ווערט א חללה? כלפי וואס איז דאס נוגע צו זי איז א חללה צו נישט? זי האט דאך ביז היינט אויך נישט געטארט וואוינען מיטן כהן גדול, איז וואס העלפט מיך אז יעצט איז זי געווארן א חללה? איז ווי רשי זאגט ס'איז נוגע, סיי לענין איסור תרומה, טאמער איז א בת כהן און די מאן העט שטארבן טאר זי נישט צוריק אנהייבן עסן תרומה און סיי לאמיר זאגן די כהן העט שטארבן די כהן גדול העט שטארבן און זי העט וועלן חתונה האבן מיט א כהן הדיוט העט זי אויך נישט טארן ווייל א חללה טאר נישט חתונה מיט א כהן הדיוט על כל פנים ווי ווייסט מען אז די אלמנה אדער די גרושה וואס האט געוואוינט מיטן כהן ווי ווייסט מען אז זי אליין ווערט אויך א חללה זאגט די ברייתא אמרת קל וחומר ס'א פשוטע קל וחומר אז וואס אז מה זרעו שלא עבר עבירה מתחלל מה דאך די קינדער וואס האבן נישט געטון קיין עבירה ווערן חללים, היא שעברה עבירה זי אליין וואס האט יא געטון א עבירה, ווי רש"י לייגט דרשן פון א פסוק רש"י ברענגט א פסוק וואס מ'זעט אין א צווייטע מסכתא די פרוי וואס וואוינט מיט די פסולי כהונה זי טוט אויכעט עבירה איז אינו דין שמתחללת, פשט מה דאך די קינדער ווערן חללים אוודאי זי אליין אויכעט, איי פרעגט די ברייתא זיך נישט אזוי, הוא עצמו יוכיח שעבר עבירה ואין מתחלל, כ'ברענג דיר א ראיה פון די כהן גדול אליין אדער פון די כהן אליין, דער כהן האט געטון א עבירה, און ער ווערט נישט קיין חלל, איז וואס עפעס מאכסטו מיר א קל וחומר אז די פרוי האט געטון א עבירה ווערט זי א חללה? זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין קשיא, ווייל מה להוא שכן אין מתחלל בכל מקום, תאמר בהיא שמתחללת בכל מקום. פשט, מען זעט ביי א פרוי, אז א פרוי וואס וואוינט סתם אזוי מיט א פסול, לאמיר זאגן א פרוי האט געוואוינט מיט א גוי אדער א פרוי האט געוואוינט מיט איינער וואס זי טאר נישט, האט מען געזען זי ווערט א זונה, און זי ווערט פסול לכהונה. איז פשט מען זעהט שוין דעם מושג אז א פרוי זאל ווערן פסול לכהונה טאמער זי טוט א עבירה, ביי א כהן זעהט מען דאס נישט אין ערגעץ, א כהן וואס וואוינט מיט א גויטע איז ווערט נישט פסול לכהונה, און ממילא ביי א פרוי איז סאך מער מסתבר צו זאגן אז די פרוי היות זי האט געטון א עבירה ווערט זי א חללה, א קל וחומר פון די קינדער וואס האבן נישט געטון עבירה, זאגט אבער די ברייתא ואם נפשך לומר, טאמער ווילסט מיך אפפרעגן די קל וחומר, די ברייתא זאגט נישט וויאזוי מען קען אפפרעגן די קל וחומר, אבער טאמער דו ווילסט מיר אפפרעגן די קל וחומר, האב איך אויך א ראיה פון א פסוק אז די פרוי אליין ווערט א חללה, ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק לא יחלל זרעו, און לא יחלל וואלט געקענט שטיין מיט איין למד, לא יחל, אז שטייט לא יחלל דרש'ט מען עס, לא יחולל, זה שהיה כשר ונתחלל, פשט לא יחלל, קען מען ליינען לא יחולל, לא יחולל איז פשט איינער וואס ביז יעצט איז געווען כשר, און ווערט יעצט א חללה, איז ביי די קינדער, די קינדער זענען קיינמאל נישט געווען כשר, ווער איז אמאל געווען כשר וואס ווערט יעצט א חללה, דאס איז די פרוי, איז פון דא זעט מען אז די פרוי אליין ווערט אויך א חללה, יעצט פרעגט די גמרא דרך אגב מאי אם נפשך לומר, די ברייתא האט געזאגט אז טאמער וועסט מיר אפפרעגן די קל וחומר האב איך א לימוד פון א פסוק וואס וואלט געווען די פירכא אויף די קל וחומר זאגט די גמרא ווייל וכי תימא איכא למיפרך מה לזרעו שכן יצירתו בעבירה פשט דו האסט געמאכט א קל וחומר מה דאך די קינדער האבן נישט געטון קיין עבירה ווערן חללים כל שכן די פרוי אליין אויף דעם קען איך דיר אפפרעגן שכוח די קינדער זענען געבוירן געווארן פון א עבירה די פרוי איז נישט געבוירן געווארן פון א עבירה ווער זאגט די פרוי אליין קען ווערן א חללה איז פאר דעם האמיר אויך א פסוק אמר קרא לא יחלל לא יחולל זה שהיה כשר ונתחלל. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט א ברייתא, איזו היא חללה, ווער איז דאס א חללה, כל שנולדה מן הפסולים, יעדער וואס איז געבוירן געווארן פון די פסולים, און די גמרא פרעגט גראד מאי פסולים, אילימא פסולים לו, פשט, יעדע ישראל וואס האט געוואוינט מיט א פרוי וואס ער טאר נישט, און די קינדער זענען חללים, זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל הרי מחזיר גרושתו, איינער וואס גט זיין פרוי, און די פרוי האט דערווייל חתונה מיט א צווייטע מאן, שפעטער שטארבט יענער מאן, ער וויל צוריק נעמען די גרושה, דפסולה לו, וואס איז אן עבירה, ער טאר איר נישט צוריק נעמען, און פון דעסטוועגן ובניה כשרים, טאמער עס ווערט געבוירן דא טעכטער, זענען די טעכטער כשר לכהונה, כשרים לכהונה, ווי ווייסט מען דאס? דכתיב שטייט אין פסוק, דארט ביי מחזיר גרושתו תועבה היא, וואס מען דרשנ'ט היא תועבה, ואין בניה תועבים, אז די קינדער זענען נישט קיין חללים, איז קענסטו מיר נישט זאגן אז יעדער איינער וואס וואוינט מיט א פרוי וואס ער טאר נישט, זענען די קינדער חללים. נו וואס דען אמר רב יהודה הכי קאמר אז די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן איזו היא חללה, כל שנולדה מן פסול כהונה, איינער וואס איז געבוירן געווארן פון די פסולי כהונה, פשט א כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א פסולי כהונה די קינדער זענען חללים, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא נאר דאס איז א חללה? נולדה אין לא נולדה לא, הרי אלמנה גרושה זונה דלא נולדה, וקא הויא חללה, מען האט דאך געזען ס'איז דא א אנדערע מין חללה אויך, די פרוי אליין, די אלמנה, די גרושה, די זונה וואס האט געוואוינט מיטן כהן, זיי אליין ווערן אויך חללים, נישט נאר איינער וואס איז געבוירן געווארן פון פסולי כהונה. זאגט טאקע די גמרא אמר רבה, איז רבה מסביר הכי קאמר אז די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן, איזו חללה מוזכרת, שלא היה לה שעת הכושר כלל, כל שנולדה מן פסול כהונה פשט, וואס איז דאס די חללה מוזכרת, די גמרא וועט באלד פרעגן וואס מיינט מוזכרת, אבער וואס איז דאס די חללה וואס האט קיינמאל נישט געהאט א שעת הכושר, דאס איז א קינד וואס איז געבוירן געווארן פון א כהן וואס האט געוואוינט מיט די פסולי כהונה, אבער די מאמע זי איז טאקע א חללה, אבער זי האט געהאט א שעת הכושר, פשט פאר זי האט געוואוינט מיטן כהן איז זי נישט געווען א חללה, איז פון דעם רעדט די ברייתא, די גמרא פרעגט גראד מאי מוזכרת וואס מיינט מוזכרת, ענטפערט די גמרא אמר רב יצחק בר אבין הכי קאמר, איזו חללה שעיקרה מדברי תורה ואין צריכין לפרש מדברי סופרים, כל שנולדה מן פסולי כהונה. פשט, וואס איז דאס די חללה די פשוטע חללה וואס שטייט אין די תורה, וואס מען דארף נישט צוקומען צו קיין דרשות פון חז"ל, דאס איז א קינד וואס איז געבוירן געווארן פון פסולי כהונה. אבער די פרוי אליין, די פרוי אליין וואס האט געוואוינט מיטן כהן, זי איז טאקע א חללה, אבער דאס שטייט נישט קלאר אין די תורה, דאס האבן מיר געזען, דאס לערנט מען ארויס אדער פון א קל וחומר, אדער פון דאס וואס שטייט לא יחלל מיט צוויי למד'ס און מען דרש'ט עס לא יחולל, איז דאס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן, וואס איז די חללה וואס שטייט אין די תורה, דאס איז א מיידל וואס איז געבוירן געווארן פון די פסולי כהונה. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אלמנה, אלמנה, אלמנה, אינו חייב אלא אחת, א כהן גדול וואס וואוינט מיט דריי אלמנות איינס נאכן צווייטן, קריגט נאר איין מאל מלקות, די זעלבע זאך א כהן גדול אדער א כהן הדיוט, גרושה, גרושה, גרושה, וואס וואוינט מיט דריי גרושות, אינו חייב אלא אחת, קריגט נאר איין מאל מלקות. וואס איז אבער טאמער, זאגט די ברייתא, א כהן גדול וואוינט מיט אן אלמנה וגרושה וחללה זונה, מיט א פרוי וואס איז סיי אן אלמנה, סיי א גרושה, סיי א חללה, און סיי א זונה, איז דעמאלטס איז די דין אזוי, בזמן שהם כסדר, טאמער ס'איז אויף די סדר, פשט ס'איז געווען א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן זי איז געווארן אלמנה, יעצט האט זי חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן, און זי האט זיך גע'גט פון אים, יעצט איז זי א גרושה, יעצט איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט א כהן, יעצט איז זי א חללה, יעצט איז זי געגאנגען זי האט געזינדיגט מיט איינער וואס זי טאר נישט, מיט א גוי צו וואס, יעצט איז זי א זונה, יעצט איז זי געגאנגען און זי האט געוואוינט מיטן כהן גדול, איז דעמאלטס איז חייב על כל אחת ואחת, דארף דער כהן גדול קריגן מלקות אויף יעדעס איינס באזונדער, אויף אלמנה, אויף גרושה, אויף חללה, אויף זונה. אבער וואס איז טאמער ס'געווען פארקערט, זינתה, קודם איז זי געווארן א זונה, נאכדעם ונתחללה, נאכדעם ונתגרשה, נאכדעם ונתארמלה, איז דא אינו חייב אלא אחת, דא קריגט מען נאר איינמאל מלקות, מ'וועט זען די גמרא די טעם. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא איז מפרש די ברייתא, מיר האבן געזען די ברייתא אמר מר, אלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת, פרעגט די גמרא האי אלמנה היכי דמי, אילימא, עסטו וועלן זאגן שבא על אלמנת ראובן ועל אלמנת שמעון, ועל אלמנת לוי, א כהן וואס האט געוואוינט מיט די אלמנה פון ראובן, נאכדעם מיט די אלמנה פון שמעון, נאכדעם מיט די אלמנה פון לוי, איז ביי דעם קריגט ער נאר איינמאל מלקות, אמאי אינו חייב אלא אחת? פארוואס קריגט ער נאר איינמאל מלקות? הרי גופים מחולקים, הרי שמות מחולקים. תוס' זאגט מ'איז נישט גורס דא שמות מחולקים, די עיקר נקודה איז ס'איז גופים מחולקים, פשט, ס'איז דריי אנדערע גופים, טאמער איינער זינדיגט מיט דריי אנדערע גופים, קריגט מען דריי מאל מלקות, אלא נאר, וואס דען, מוז מען זאגן ס'רעדט זיך, שבא על אלמנה אחת שלש ביאות, ס'רעדט זיך פון איין אלמנה וואס דער כהן גדול האט געוואוינט מיט איר דריי מאל, קריגט ער נאר איין מאל מלקות, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא היכי דמי, אי דלא אתרו ביה, פשיטא דאינו חייב אלא אחת, טאמער ס'איז נאר געווען איין התראה, אוודאי קריגט מען נאר איין מאל מלקות, ווייל מ'קען נישט געבן נאכאמאל מלקות טאמער ס'איז נישט געווען נאך א התראה, אלא דאתרו ביה אכל חדא וחדא, נאר וואס דען, פאר יעדע ביאה געווען א באזונדערע התראה, איז אמאי אינו חייב אלא אחת וואס קריגט ער איין מאל מלקות, והתנן מ'האט געלערנט אין א משנה, נזיר, שותה יין כל היום כולו א נזיר וואס טרינקט וויין א גאנצע טאג, אינו חייב אלא אחת, קריגט ער איינמאל מלקות אבער טאמער אמרו לו אל תשתה אל תשתה טאמער ס'איז געווען א באזונדערע התראה אויף יעדעס מאל והוא שותה און ער טרינקט חייב על כל אחת ואחת איז דא וואלט אויך געדארפט זיין אז טאמער ס'איז געווען א התראה פאר יעדע ביאה זאל דער כהן קריגן מלקות פאר יעדע ביאה באזונדער זאגט טאקע די גמרא לא צריכא שבא על אלמנת ראובן שהיתה אלמנת שמעון שהיתה אלמנת לוי פשט דא רעדט זיך אז די פרוי איז געווען א אלמנה פון ראובן, שפעטער האט זי חתונה געהאט מיט שמעון, שמעון איז געשטארבן, שפעטער האט זי חתונה געהאט מיט לוי, און לוי איז געשטארבן, און יעצט איז געגאנגען א כהן גדול און האט געוואוינט מיט איר, איז מהו דתימא, הרי שמות מחולקים, דא וואלסטו געקענט אפשר זאגן אז ס'איז באזונדערע שמות, ס'איז דריי מאל איז זי געווארן א אלמנה, איז אפשר קריגט ער דריי מאל מלקות, קא משמע לן, גופים מחולקים בעינן וליכא, איז דאס די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, אז היות וואס ס'איז איין גוף ס'איז איין פרוי, קוקט מען עס נישט אן ווי שמות מחולקים, נאר וואס דען מען זאגט אז דער כהן גדול קריגט נאר איין מאל מלקות. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די ברייתא אלמנה גרושה חללה זונה, טאמער ס'איז געווען אויף די סדר, א פרוי איז קודם געווארן אלמנה נאכדעם א גרושה נאכדעם א חללה נאכדעם א זונה נאכדעם האט זי געוואוינט מיט א כהן גדול, קריגט דער כהן גדול פיר מאל מלקות אבער טאמער פארקערט קריגט ער נישט פיר מאל מלקות. איז פרעגט די גמרא, האי תנא מאי קסבר, וואס האלט די תנא פון די ברייתא, אי קסבר איסור חל על איסור, איפכא נמי, ואי קסבר אין איסור חל על איסור, אפילו כסדר הזה נמי לא. פשט, ס'איז דא א באקאנטע מחלוקת צו איסור חל על איסור צו נישט. פשט, וואס איז טאמער א זאך איז געווען אסור ביז יעצט, און יעצט איז געפאלן אויף דעם א נייע איסור, איז זאגט מען אז איינער וואס טוט עס קריגט צוויי מאל מלקות, קריגט צוויי עונשים צו נישט. יעצט אפילו לויט די מאן דאמר וואס האלט אז אין איסור חל על איסור אז א זאך נאכדעם וואס ס'איז אסור קען נישט זיין אויף דעם א צווייטע איסור פשט ס'נישט דא אזא זאך קריגן צוויי עונשים ווייל ס'איז דא דא צוויי איסורים פון דעסטוועגן איז דער מאן דאמר עט אויך מודה זיין ביי געוויסע אופנים אז מ'זאגט יא איסור חל על איסור ווען סיי ביי איסור מוסיף איסור מוסיף מיינט אז ס'איז נתוסף געווארן דא נאך מענטשן צום איסור פשט לאמיר זאגן א מענטש האט אן ערווה וואס ער טאר נישט וואוינען מיט איר, און יעצט איז די ערווה געווארן אן אשת איש, זי האט חתונה געהאט מיט איינעם, איז אשת איש איז מער חמור'דיג ווי די ערווה וואס איז געווען ביז יעצט, לאמיר זאגן ביז יעצט איז די פרוי געווען זיין שוויגער, יעצט איז זי זיין שוויגער וואס איז אויך א אשת איש, איז ווילאנג זי איז געווען זיין שוויגער איז ער האט נישט געטארט וואוינען מיט איר, אבער אנדערע מענער האבן יא געמעגט, יעצט איז זי אן אשת איש טאר שוין קיינער נישט וואוינען מיט איר, איז דאס ווערט גערופן א איסור מוסיף. איז דעמאלטס איז לויט דעם מאן דאמר וואס האלט אין איסור חל על איסור דא וועט ער אויך מודה זיין אז איסור חל על איסור. שפעטער איז דא א איסור כולל, איסור כולל מיינט אז די צווייטע איסור איז ברייטער ווי די ערשטע, לאמיר זאגן גיד הנשה, טאמער א בהמה איז געשטארבן, ס'איז געווארן א נבילה, איז די גיד הנשה, ווי לאנג די בהמה האט געלעבט איז געווען דא א איסור גיד הנשה נאר אויפן גיד הנשה אליין, יעצט אז די בהמה איז געווארן א נבילה איז שוין די גאנצע בהמה א נבילה, ס'איז א ברייטערע איסור ווי פריער. איז דא אפילו לויט די מאן דאמר אז אין איסור חל על איסור איז קען זיין דא איז ער מודה אז איסור חל על איסור שפעטער דא איסור בת אחת פשט אז צוויי איסורים געפאלן די זעלבע רגע איז אפילו לויט די מאן דאמר אין איסור חל על איסור וועט ער דא אויך מודה זיין איסור חל על איסור און שפעטער דא איסור חמור טאמער די צווייטע איסור איז אסאך מער חמור'דיג פון די ערשטע איז אויך וועט ער מודה זיין אז איסור חל על איסור איז על כל פנים פרעגט אונז די גמרא די פרוי וואס איז קודם געווען אן אלמנה נאכדעם א גרושה נאכדעם א חללה נאכדעם א זונה וואס אויף דעם האט מען געזען אז די כהן גדול קריגט פיר מאל מלקות וואס האלט דער מאן דאמר אויב ער האלט אז איסור חל על איסור איז וואס א חילוק וואס די סדר איז געווען צו איז געווען דער סדר אויף פארקערט איסור חל על איסור דארף דער כהן קריגן פיר מאל מלקות אפילו פארקערט אויך און טאמער אין איסור חל על איסור וואלט געדארפט זיין די דין אז אפילו אויף די סדר אין איסור חל על איסור ס'איז נאר דא איין איסור דא די איסור פון אלמנה אלע אנדערע איסורים זענען נישט חל איז זאל די כהן גדול קריגן נאר איין מאל מלקות. ענטפערט די גמרא, אמר רבא, האי תנא איסור חל על איסור לית ליה, איסור מוסיף אית ליה, פשט זאגט רבא די תנא האלט אוואדע נארמאל זאגט מען אין איסור חל על איסור, אבער ביי איסור מוסיף זאגט מען איסור חל על איסור, און ממילא טאמער ס'איז אויף די סדר איז עס א איסור מוסיף, טאמער פארקערט נישט פארוואס פארוואס אויף די סדר איז עס א איסור מוסיף איז די גמרא מסביר, אלמנה אסורה לכהן גדול ושריא לכהן הדיוט, ווילאנג די פרוי איז געווען א אלמנה איז זי געווען אסור אויפן כהן גדול, אבער מיט א כהן הדיוט, א כהן הדיוט האט געמעגט חתונה האבן מיט איר, איז יעצט הויא לה גרושה, טאמער די פרוי נאכדעם וואס זי איז געווען אלמנה איז זי געווארן א גרושה, איז מיגו דאיתוסף לה איסורא לגבי כהן הדיוט איתוסף לה איסורא לגבי כהן גדול, פשט, דאס הייסט אן איסור מוסיף, יעצט איז זי געווארן אסור אויף נאך מענטשן, אויך אויף כהנים הדיוטות, און ממילא אז די פרוי איז געווארן אסור אויף נאך מענטשן זאגט מען אז פארן כהן גדול איז זי אויך געווארן דא נאכאמאל אסור, פשט טאמער די כהן גדול וועט וואוינען מיט איר, עט ער קריגן צוויי מאל מלקות, ווייל ס'איז א איסור מוסיף, אבער ועדיין שריא למיכל בתרומה, תרומה האט זי נאך אלץ געמעגט עסן אלס גרושה, איז יעצט איז זי געווארן א חללה, הויא לה חללה, איז מיגו דאיתוסף איסורא למיכל בתרומה, היות וואס ס'איז יעצט געווארן אסור צו עסן תרומה, איז נתוסף געווארן נאך א איסור איתוסף איסורא לגבי כהן גדול, דאס הייסט אויך א איסור מוסיף, און ממילא טאמער די כהן גדול וועט יעצט וואוינען מיט איר, עט ער קריגן דריי מאל מלקות. יעצט די לעצטע זאך אז זי איז געווארן א זונה, אלא זונה מאי איסור מוסיף אית בה, וואס האט די איסור זונה מוסיף געווען? זאגט די גמרא אמר רב חמא בר רב קטינא, הואיל ושם זנות פוסל בישראל זונה הייסט אויך א איסור מוסיף, פארוואס? ווייל מען געפינט די ענין פון זונה אויך ביי ישראל. יעצט, א זונה ביי ישראל און א זונה ביי א כהן איז צוויי אנדערע זאכן, זונה ביי ישראל איז טייטש א פרוי וואס האט געזינדיגט ווען זי איז געווען חתונה געהאט מיט א מאן, הייסט זי א זונה און די מאן טאר נישט וואוינען מיט איר. זונה ביי א כהן מיינט, א פרוי וואס האט געזינדיגט סתם, א פנויה וואס האט געוואוינט מיט א מאן וואס זי טאר נישט, טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן. ס'איז צוויי אנדערע זאכן, אבער היות וואס מען געפינט שם זנות ביי ישראל, אז ביי ישראל איז אויך שייך זונה, און א זונה, א פרוי וואס האט געזינדיגט, אן אשת איש האט געזינדיגט טאר נישט וואוינען מיט איר מאן, הייסט עס אויך אן איסור מוסיף, איז פאר דעם, טאמער די פרוי איז געווארן א זונה, איז נתוסף געווארן אויך דעם איסור, איז דער כהן גדול וואס עט וואוינען מיט איר, עט קריגן פיר מאל מלקות, אבער ווייטער דווקא אויב ס'איז אויף דער סדר, טאמער ס'איז אויפן פארקערטן סדר, ווערט נישט נתוסף דא נאך איסורים פארקערט יעדע איסור ווערט שוואכער און שוואכער, און פארדעם קריגט די כהן גדול נאר איינמאל מלקות ווייל די מאן דאמר האלט אין איסור חל על איסור חוץ ביי איסור מוסיף. זאגט די גמרא יעצט ווייטער תני תנא קמיה דרב ששת, איינער האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רב ששת שטייט אין די ברייתא אזוי איז ביי א כהן גדול, שטייט אין פסוק והוא אשה בבתוליה יקח אז די כהן גדול דארף נעמען א מיידל א בתולה, אין די נעקסטע פסוק שטייט וועם די כהן גדול טאר נישט נעמען א אלמנה גרושה וחללה זונה, את אלה לא יקח אז די כהן גדול טאר נישט חתונה האבן מיט א אלמנה גרושה חללה זונה, איז שטייט אין די ברייתא די ברייתא דרשנט דאס אז די צוויי פסוקים שטייען איינס לעבן דעם צווייטן דרשנט די ברייתא כל שהוא ביקח הרי הוא בלא יקח כל שאינו ביקח אינו בלא יקח פשט אזא סארט מיידל וואס די כהן גדול האט געקענט נעמען אלס בתולה, איז ביי איר איז דא די אלע איסורים, אלמנה גרושה חללה זונה, אבער אזא סארט מיידל וואס דער כהן גדול האט נישט געקענט נעמען אלץ בתולה ווי מ'וועט שוין זעהן א דוגמא, איז ביי איר איז נישט דא די אלע איסורים, פשט ביי איר איז נישט שייך אלמנה גרושה חללה זונה. און די ברייתא געבט א דוגמא, פרט לכהן גדול שבא על אחותו אלמנה, פשט וואס וועט זיין אז א כהן גדול וועט וואוינען מיט זיין שוועסטער, און פאר צופאל איז זיין שוועסטער אן אלמנה, איז דא ער די כהן גדול קריגט נאר איין מאל מלקות ווייל ער האט געוואוינט מיט זיין שוועסטער, און ער קריגט נישט א צווייטע מאל מלקות ווייל זיין שוועסטער איז אויך אן אלמנה, פשט אויף דאס אז זי איז אן אלמנה קריגט ער נישט קיין מלקות פארוואס? ווייל היות וואס זיין שוועסטער איז קיינמאל נישט געווען ביקח פשט אפילו ווען זיין שוועסטער איז געווען א בתולה האט ער אויך נישט געטארט וואוינען מיט איר, און ממילא ביי די שוועסטער איז נישט דא די לא יקח ביי די שוועסטער איז נישט דא די איסור אלמנה פשט אויף די אלמנה'שאפט קריגט ער נישט קיין מלקות, אזוי האט א תנא, א אמורא פארגעלערנט א ברייתא פאר רב ששת איז אמר ליה, האט רב ששת געזאגט צו דער וואס האט פארגעלערנט די ברייתא דאמר לך מני רב שמעון היא, דאס איז לכאורה כשיטת רב שמעון, די ברייתא גייט כשיטת רב שמעון, דאמר וואס רב שמעון האלט אין איסור חל על איסור, אז א איסור קען נישט חל זיין אויף א צווייטע איסור, און דערפאר איז די איסור אלמנה נישט חל אויף די איסור אחותו אויף די שוועסטער, ווי זעהן מיר אזא רב שמעון, דתניא, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא רב שמעון אומר, רב שמעון זאגט האוכל נבילה ביום הכיפורים, איינער וואס עסט נבילה יום כיפור, וואס די נבילה איז שוין געווען אסור פאר יום כיפור, ווי רש"י זאגט נישט קיין חילוק צו די נבילה איז געשטארבן פאר יום כיפור אפילו עס איז געשטארבן יום כיפור אליין, איז עס אויך געווען אסור אלס אבר מן החי פון פאר יום כיפור, און ממילא האלט ר' שמעון פטור, אז איינער עסט נבילה יום כיפור איז ער פטור פון כרת, ווייל די איסור יום כיפור, די איסור אכילה ביום כיפור איז נישט חל אויף נבילה, ווייל אין איסור חל על איסור, איז ממילא זאגט רב ששת, די ברייתא מוז אוודאי גיין כשיטת ר' שמעון, ווייל דאי רבנן הא אמרי איסור חל על איסור, לויט די חכמים איז דאך איסור חל על איסור, איז פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די איסור אלמנה איז חל אויף די איסור אחותו? איז אז די ברייתא זאגט נישט אזוי איז א סימן די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון. זאגט אבער די גמרא אז ס'נישט אזוי, די ראיה פון רב ששת איז נישט ריכטיג, ווייל אפילו תימא רבנן קען אוודאי זיין אז די ברייתא שטימט יא מיט די חכמים, נאר וואס? חכמים זאגן טאקע איסור חל על איסור, אבער כי אמרי רבנן איסור חל על איסור, הני מילי איסור חמור על איסור קל, פשט א איסור חמור ווי יום כיפור, האלטן די חכמים, קען חל זיין אויף א איסור קל ווי נבילה, אבל איסור קל על איסור חמור, א איסור קל אויף א איסור חמור, פשט א איסור אלמנה לכהן גדול, אויף אן איסור אחותו איז דא לא חייל, דא וועלן אוודאי די חכמים אויך מודה זיין אז אין איסור חל על איסור פשט אז די ברייתא שטימט אויך לויט די חכמים, אזוי איז איין גירסא דא אין די משא ומתן אין די שקלא וטריא, איכא דאמרי, זאגט די גמרא אן אנדערע גירסא, אז ווען רב ששת האט געהערט די ברייתא האט ער געזאגט פונקט פארקערט, האט ער געזאגט הא מני רבנן היא דאמרי איסור חל על איסור, וכי אמרי רבנן איסור חל על איסור הני מילי איסור חמור על איסור קל, אבל איסור קל על איסור חמור לא חייל, ווייל דאי רבי שמעון, השתא איסור חמור על איסור קל לא חייל, איסור קל על איסור חמור מיבעיא? פשט לויט די גירסא, ווען רב ששת האט געהערט די ברייתא, האט ער געזאגט ס'מוז גיין כשיטת חכמים וואס האלטן איסור חל על איסור, פארוואס? ווייל וואס האט מען געזעהן דא אין די ברייתא? אין די ברייתא האט מען געזעהן אז ווען די כהן גדול וואוינט מיט זיין שוועסטער קריגט ער נישט קיין מלקות אויף דעם וואס זי איז אן אלמנה, פשט מ'זאגט נישט דא איסור חל על איסור, און וואס? מ'האט געזעהן די ברייתא האט עס ארויסגעלערנט פון א פסוק. יעצט לכאורה טאמער די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון וואס ר' שמעון האלט אפילו ביי נבילה יום כיפור זאגט מען אין איסור חל על איסור פשט אפילו נבילה יום כיפור וואס יום כיפור איז א איסור חמור זאגט מען אויכעט אז אין איסור חל על איסור די איסור חמור איז נישט חל אויפן איסור קל איז אויב אזוי כל שכן ביי א כהן גדול וואס וואוינט מיט זיין שוועסטער וואס דארט איז א איסור קל וואס וויל חל זיין אויף איסור חמור איז אוודאי אין איסור חל על איסור וואס דארף מען האבן א פסוק אויף דעם נאר וואס דען, אז מען זעט אז די ברייתא ברענגט א פסוק, איז א סימן אז די ברייתא גייט כשיטת חכמים, וואס חכמים האלטן נארמאל איסור חל על איסור, און פאר דעם זאגט די ברייתא אז נארמאל טאקע איז איסור חל על איסור, אבער דא, דער כהן גדול וואס וואוינט מיט זיין שוועסטער, וואס די שוועסטער איז אן אלמנה, דא זאגט מען נישט איסור חל על איסור, פארוואס? ווייל היות וואס איז א איסור קל, אלמנה איז א איסור קל, און אחותו איז א איסור חמור, איז לערנט מען ארויס פון די פסוק אז טאקע נארמאל זאגט מען איסור חל על איסור, חוץ ווען עס איז א איסור קל מיט איסור חמור, א איסור קל איז נישט חל אויף א איסור חמור, דאס לערנט מען ארויס פון די פסוק, און ממילא פון די ברייתא איז א ראיה כשיטת חכמים. זאגט אבער די גמרא, די ראיה פון רב ששת איז אויך נישט ריכטיג, ווייל עס קען אוודאי זיין אז ס'גייט כשיטת ר' שמעון, איי לויט ר' שמעון וואס דארף מען האבן א פסוק? מען ווייסט דאך איבעראל אז אין איסור חל על איסור, זאגט די גמרא ווייל מהו דתימא איסור כהונה שאני, מען וואלט געקענט האבן א הוה אמינא צו זאגן אז היות וואס א כהן איז הארבער, אין די גאנצע תורה מען זעט כל מיני חומרות ביי א כהן מער ווי ביי א כלל ישראל, איז אפשר ביי א כהן העט מען אויך זאגן איסור חל על איסור, קא משמע לן דארף מען א ספעציעלע לימוד אז עס איז נישט אזוי, אבער ווייטער עס איז נאכנישט קיין ראיה אז די ברייתא גייט כשיטת חכמים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב פפא לאביי. האט רב פפא געפרעגט פון אביי, ישראל הבא על אחותו, זונה משוי לה, פשט דאס איז קלאר אז טאמער א ישראל וואוינט מיט זיין שוועסטער, האט מען געזען א פרוי וואס וואוינט מיט איינע פון די איסורים ווערט א זונה, איז קלאר אז די שוועסטער ווערט יעצט א זונה, און זי ווערט פסול לכהונה, זי טאר מער נישט חתונה מיט א כהן. די שאלה איז, חללה משוי לה, או לא משוי לה, מאכט ער איר אויך א חללה? פשט זי איז סיי א זונה און סיי א חללה, מילא א כהן וואס וועט וואוינען מיט איר, עט קריגן צוויי מאל מלקות אדער ניין? זי איז נאר א זונה.

א חללה איז נאר פון איסור כהונה און דא א ברודער וואוינט מיט א שוועסטער האט עס גארנישט מיט די איסורי כהונה און מילא א זונה ווערט זי א חללה נישט. אמר ליה, ענטפערט אביי צו רב פפא, אין חללה אלא מאיסור כהונה בלבד, חללה איז נאר ביי די איסורי כהונה, פשט, א כהן וואס וואוינט מיט א גרושה מיט א זונה אדער א כהן גדול וואס וואוינט מיט א אלמנה דעמאלטס ווערט די פרוי א חללה, אבער ביי אלע אנדערע איסורים, א זונה ווערט די פרוי אבער א חללה נישט.